א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער זיבן און פערציג מיט ר' חיים עקשטיין, א גוטן שלום עליכם חיים.
א גוט יאר ר' פנחס, וואס מאכסטו?
ברוך השם ברוך השם און איך האף אז אלע אידן מאכן אסאך געלט אויף א גרינגען א פשוט'ן א כשר'ן פשוט אויף א גרינגען גרינג אויף א כשר'ן וועג אויף א ריזענעבל וועג אן נעמען צו קיין צו גרויסע ריסקס יא אזוי ווי דאס איז דאך די טים.

די סימפל ענטפער פאר די שאלה וואס קען דויערן איין סעקונדע, עס איז נישט קיין שום חילוק, ריעל עסטעיט מיט סטאקס, לעטס פוט איט דיס וועי, עס איז נישט קיין סתירה, עס איז נישט קיין אדער, עס איז דא ריעל עסטעיט וואס מען קען קויפן סטאקס פון ריעל עסטעיט, און עס איז דא סטאקס וואס מען קען קויפן וואס איז ריעל עסטעיט, סאו, עס איז נישט קיין סתירה, איך פארשטיי ביי רוב מענטשן אין קאפ איז עס א סתירה, ווייל. אדער קויף איך די בילדינג, יא, די בילדינג אקראס די סטריט, יענע פיר ווענט, אדער קויף איך סטאקס, די סטאקס איז די בלינקעדיגע נאמבערס וואס גייט ארויף און אראפ, אבער ס'איז נישט ריכטיג, ווייל איינמאל דו פארשטייסט וויאזוי סטאקס ארבעט, איז דא סטאקס פון אלע מיני זאכן, אינקלודינג סטאקס פון ריעל עסטעיט.
אקעי סאו לאמיר זאגן זיין שאלה איז מסתמא געווען אזוי ווי דו זאגסט צו ער זאל ענדערש קויפן די בילדינג אדער ער זאל קויפן סטאקס אין א ריעל עסטעיט קאמפאני אין א ריעל עסטעיט אינוועסטמענט קאמפאני אדער וואס.
סאו מען קען דאס אנכאפן פון אסאך זאכן לאמיר דאס אנהייבן לאמיר דאס אנכאפן קודם פון א ריסק סטענדפוינט פון א פלאץ פון ריסק וועלכע זאך איז מער ריסקי זייער אסאך מענטשן ווען איך רעד צו זיי הער איך און איך דענק אפילו ווען איך בין געווען אינגער אויך איך פלעג הערן די אנדערע זייט פון די מקווה ווי מען שמועסט האב איך געהערט מען רעדט דארט פון די פון מענטשן וואס זענען זייער זייער מצליח אין ריעל עסטעיט און פון סטאקס האב איך קיינמאל נישט געהערט עפעס אזוי אסאך רעדן פון מענטשן וואס זענען מצליח האב איך געהאט פארשטאנען אז לכאורה ריעל עסטעיט קען מען מאכן אסאך געלט און סטאקס ווייס איך נישט בקיצור ס'איז א מער א אננאון טעריטארי.
סטאקס פלעג איך מער הערן אז אז מ'איז עכט ווי איך שפיל מיך. איך שפיל מיך יא. ער שפילט זיך מיט די סטאקס. און די אמת איז אז ס'איז נישט קיין שום ס'איז גארנישט דא קיין אמת אין די גאנצע זאך אין די גאנצע קאנווערסעישן. עיקר סיבה פארוואס מענטשן ווייסן מער פון מוצלח'דיגע מענטשן פון ריעל עסטעיט איז ווייל אלעס איז פובליק אינפארמעישן. און ס'דא מענטשן וואס נישטערן און ווען ס'קומט א ריזיגע סעיל, ס'קומט געווענליך נאמבערס.

מילתא דעבידא לאיגלויי, יא? יעדער ווייסט פון עס, ס'איז א זאך וואס יעדער שמועסט אין אלע אין די צייטונגען, ס'איז א נייעס. כ'מיין, דו וואקסט דורך יעדן טאג די בלאק ווי דו וואוינסט, איז אויב דו ביסט דארט פון א פון אלס פון א יונגע עידזש, מן הסתם ווייסטו יעדע בילדינג ווער ס'אונט עס, און יעדע הויז וואס היינט איז געקומען דריי שותפים קוקן אויף עס, בקיצור ס'איז א זאך וואס איז. יעדער איינער שמועסט פון עס און יעדער איינער זעט עס. סטאקס אין היינטיגע צייטן איז עס א זאך וואס מען זיצט ביי זיך אין אפיס און מען דרוקט קנעפלעך און מען מאכט טרענזעקשאנס אין רוב מיני סטרעטעדזשיס פון די סטאק מארקעט. ממילא ווייסן מענטשן נישט וואס טוט זיך ביי יענעם אויסער אויב יענער לייגט א ריזיגע סיין אויף זיין שטערן איך בין א גביר פון די סטאק מארקעט.

ווען איך זאג ס'איז מער ריסקי רעד איך זייער שטארק כללית'דיג, באט דו קענסט אריינגיין אין פרטית'דיג קענסטו טרעפן עריעס פון ריעל עסטעיט וואס איז ווייניגער ריסקי, און עריעס אין די סטאק מארקעט וואס איז מער ריסקי, סאו איך לייג אראפ א הנחה ווען איך רעד פון א מענטש, לאמיר רעדן פון צוויי מענטשן, וואס זענען ביידע קלוגע מענטשן, ביידע זענען קעירפול מענטשן, ביידע זענען נישט קיין געמבלערס, ביידע זענען זייער זייער אויסגערעכנט מיט יעדע מאוו וואס זיי טוען, און זיי טרעפן זיך איין טאג, ער פאנגט אן אינוועסטן אין ריעל עסטעיט, קיינמאל נישט אינוועסטעט פארדעם אין ריעל עסטעיט, ער פאנגט אן אינוועסטן אין סטאקס, קיינמאל פארדעם נישט אינוועסטעט אין סטאקס, איז אויב ביידע גייען מיט די זעלבע אויסגערעכנטקייט און מיט די זעלבע. אלעס די זעלבע איז דער פון ריעל עסטעיט סאך מער אין א ריסק ווי דער פון די סטאק מארקעט, הונדערט פראצענט.
פארוואס?
ווייל טראכט אריין וויפיל זאכן קען גיין ראנג אויב דו גייסט אין ריעל עסטעיט. קודם איינס, לאמיר זאגן מען נעמט פון א, לאמיר נעמען א מיליאן דאלער פאר משל. ער קויפט גוטע זאכן, וויפיל, אין וויפיל זאכן קען מען צושפרייטן א מיליאן דאלער? ס'איז מורא'דיג שווער צו דיווערסיפייען אין ריעל עסטעיט, ס'איז זייער שווער צו דיווערסיפייען, האסט געטראפן איין בילדינג האסטו אויך געמוזט צונעמען א שותף צו דעם וועגן די דאון פעימענט איז געווען צוויי מיליאן, ס'איז זייער זייער שווער צו קענען טון עני לעדזשיטעמעט סטעיבל זאך אין ריעל עסטעיט מיט ווייניג געלט, און ווען דו טרעפסט שוין יא עפעס האסטו געמוזט נעמען א ריזיגע חלק פון דיין פארמעגן און אריינלייגן אין די איין פלאץ.
עס איז די איין פלאץ און אויב עפעס גייט ראנג שלעפט עס מיט די גאנצע טשאנק פון געלט. יא, שלעפט עס מיט די גאנצע טשאנק פון געלט. יעצט טראכט אריין, איין טענענט דארף זיין אין א שלעכטע מוד, איין טענענט דארף גוט קענען די לאו און וויסן וויאזוי צו מאכן פורים פון דיר? די די פלאמבינג סיסטעם, וויפיל דו האסט געקוקט פארדעם ס'האט אויסגעזען גוט האסטו פארזען אז איין זאך וואס דארטן איז עס נישט מחובר געהעריג צו די נעקסטע פלאץ און ס'רואינט די גאנצע זאך און מ'דארף אריינלייגן אפאר הונדערט טויזנט דאלער צו פיקסן. סאו דו קענסט דא גיין אנלימיטעד, א זאונינג אישו וואס דו האסט נישט געהאט באמערקט, א ענווייראמענטל אישו וואס דו האסט נישט געהאט באמערקט, ס'איז דא אזויפיל דיטעילס וואס ס'קען וואס ס'קען זיין וואס דו ביסט אין א גרויסע ריסק, אבער פארשטייט זיך אויב ס'גייט גיין ראנג גייט קיינער נישט רעדן פון עס ווייל די עולם האט ליב צו רעדן פון מענטשן וואס מאכן יא געלט. סאו ווען איך בין געווען אין מקווה האב איך פון דעם נישט געהערט רעדן קיינמאל.

אין דזשענערל די מענטש די די די מענטשן אדער די דיעלס וואס מען ווייסט אז ס'איז מצליח, קודם מען ווייסט נישט צו ס'איז מצליח מען ווייסט נאר אז ס'איז דא טרענזעקשאנס און און מען הערט די סוקסעס סטאריס, הערסט נישט אזוי שטאר אזוי סאך די הארער סטאריס, באט כ'וועל דיר זאגן, זעט אויס אז ס'איז דיר נייעס באט איי העיט טו ברעיק איט טו יו. אז וויפיל סוקסעס סטאריס ס'איז דא איז דא איקוועלי אז מאטש הארער סטאריס. אהה אהה אקעי סאו די מיט ריעל עסטעיט איז די ריסק גרעסער די איינשטעל איז גרעסער מאשר די ריסק איז אסאך גרעסער נעמסט די זעלבע מיליאן דאלער און לייגסט אריין די סטאק מארקעט אויב דו ווייסט וואס דו טוסט כ'רעד נישט יעצט אויב דו גייסט און דו טוסט געמבלינג וואס אונז האבן שוין געשמועסט כמה פעמים אז ווער ס' אז מ'גייט אין די סטאק מארקעט אן די ריכטיגע הדרכה אן די ריכטיגע עדיוקעישאן אן די ריכטיגע נאלעדזש איז עס איז עס אווער ניינטי פערסענט מענטשן פארלירן געלדער. יא. אבער לאמיר זאגן דו ביסט קעירפול, דו ווייסט וואס דו טוסט, און דו טוסט גוטע ריסק מענעדזשמענט, און דו האסט דיך גוט געלערנט, האסט געהאט א זיידע וואס האט מורא'דיג שטארק מצליח געווען און ער האט דיך געגעבן הדרכה דערויף, איז ביי די וועי, ווייס איך, ס'איז געווען א פליטת פה וואס איך האב יעצט געזאגט, ס'איז טאקע, איך וויל טאקע מאכן א אפיעל פאר די זיידעס וואס ווייסן גוט וויאזוי די סטאק מארקעט ארבעט, לערנטס אויס פאר ענקערע אייניקלעך. אויסלערנען די אייניקלעך ווי אזוי די זאך גייט. יא, דו ווייסט וויפיל סטודענטס, דו ווייסט וויפיל סטודענטס קומען צו מיר אן, איך נעם נישט אן כמעט קיין סטודענט אן דעם וואס כ'האב א שמועס מיט אים פארדעם, איך וויל פארשטיין אביסל וואס ווען ווי, וועגן געוויסע סיבות, איך וויל מאכן זיכער אז איך בין קאנפידענט ער קען מצליח זיין דא, אבער דו ווייסט וויפיל סטודענטס. זיי דערציילן מיך, די סיבה פארוואס זיי זענען געקומען צו מיר איז ווייל זייער זיידע האט שיין מצליח געווען אין די סטאקס און אפשענס מארקעט, און זיי ווייסן אז מען קען דא מצליח זיין, און זיי ווילן זיך עס אויך אויסלערנען.
Wow.
און זייער אסאך פון דיע לעבט שוין נישט די זיידעס, און זיי ווייסן אבער אז דאס איז געווען וואס די זיידע האט געטון אסאך יארן און מיט דעם האט ער געהאלפן חתונה מאכן אייניקלעך. אהא, wow, wow, דאס איז.
און. ס'איז דא פון די געוויסע זיידעס וואס לעבן יא, און איך בין לייק פארוואס גייסטו נישט צו דיין זיידע? נו.
נו. זיידע איז אים גרינגער נישט. סאו ס'איז שווער צו זאגן דא הדרכה פאר א זיידע, איך מיין א זיידע איז דאך שוין א זיידע, אבער אונז מעג מען זיך שוין ערלויבן צו זאגן פאר די טובה פון ענקערע קינדער, פאר די טובה פון ענקערע אייניקלעך, און איך זאג עס פון די סטאק מארקעט, באמת זאג איך עס פון אלעס, איך שריי עס שוין פאר יארן לאנג, איך מיין פאר צוויי דריי יאר צוריק האב איך געהאט שמועסן אויף קול מבשר. יעדע וואך האב איך גערעדט פון דעם. דער אייבערשטער האט דיך געהאלפן ביסט מצליח, האסט מסדר געווען דיין זון אין א גוטע ישיבה, האסט געוואלט ער זאל לערנען פלייסיג, פיין, ביוטיפול, אקעי, אבער דו האסט א פאך אין די הענט וואס דו קענסט האבן פרנסה פון דעם, ס'איז זייער גרינג ארויסצונעמען טויזנט דאלער א וואך און שיקן פאר דיין זון און דו'סט אים אויסהאלטן און מאכן א יששכר זבולון געשעפט, און דו'סט האבן האלב פון זיין תורה, ביוטיפול, קיינער רעדט נישט פון דעם, ס'איז ביוטיפול, באט קיינער מאכט עס נישט אוועק, ס'איז ממש ממש העכער אונזער, אונז טראכט מיר אריין די שכר וואס אזא איד באקומט, אבער דו ווייסט נאך מער ביוטיפול ס'איז, אז דו העלפסט אים ער זאל קענען זיצן און לערנען און זיך אויך אויסלערנען וויאזוי מען מאכט מסחר, און וועסט אים געבן אזא שטופ צו ער זאל קענען מאכן מסחר אליין. די רמב"ם זאגט אז דאס איז די העכסטע דרגה פון צדקה, איא? די העכסטע דרגה פון צדקה, יא, אבער מען רעדט נישט פון עס, איך ווייס נישט פארוואס, ס'קען זיין ווייל. מענטשן זענען נישט צוגעוואוינט אז איך געב הדרכה פאר מיין קינד, איך בין צוגעוואוינט איך שיק אים צו א ישיבה, די ישיבה לערנט אים אויס וואס די ישיבה לערנט אים אויס, פיין, אבער די ישיבה לערנט דאך אים נישט אויס קיין מסחר, די ישיבה לערנט אים נישט אויס קיין גשמיות'דיגע הצלחה, איך בין אריינגעפארן, יא. לערנטס אויס פאכן פאר די קינדער, און אקעי סאו צוריק צו.
נעם אלעס וואס דו ביסט מצליח און לערן דאס אויס פאר דיינע קינדער, נעם אלעס וואס דו ביסט נישט מצליח און האלט עס אוועק פון זיי.
אקעי, הדרכה, רגע. סאו צוריק צו די סטאק. סאו ווען ס'קומט צו ריסק איינשטעל איז די, ע, איז ריעל עסטעיט זאגסטו די גרעסערע איינשטעל ווי די סטאק מארקעט. יעצט וואס איז פארקערט? וואס איז די מעלה פון סטאק מארקעט פון ריעל עסטעיט איבערן סטאק מארקעט?
קודם אז די קומסט אין די סטאק מארקעט איז איז קענסטו האבן מער הדרכה קענסטו האבן מער דייווערסיפיקעישן. ביזי מיט הדרכה, קענסט האבן מער דייווערסיפיקעישן. ביסט מדריך פאר דייווערסיפיקעישן? אה, יא. יא, און דו קענסט גיין, קענסט נעמען קלענערע סכומים געלט מער אריינלייגן אין פלעצער, קענסט אויכעט, קענסט גרינגער מאכן טרענזעקשאנס. אקעי, דאס איז א מעלה און דאס איז א חסרון. איך זאג אייביג אז איין מעלה וואס ריעל עסטעיט האט, וואס די סטאק מארקעט האט נישט, און דאס איז אז כדי צו מאכן א טרענזעקשאן אין ריעל עסטעיט, דארף מען דורך גיין א לאנגע צייט און קאסט, מיענינג ווען איך דיסייד צו קויפן א בילדינג, איך דארף האבן א לויער, איך דארף האבן א אינספעקשאן, איך דארף האבן א ענווייראמענטל אינספעקשאן, איך דארף האבן געוויסע גאווערמענט זאכן וואס איך דארף דורך גיין, דורך גיין קאנטראקטס, א ריזיגע ריזיגע לאנדרי ליסט מיט זאכן, מארגעדזש, יא אפראווד, נישט אפראווד, ארבעטן אויף די קרעדיט, וכו' וכו', ברענגען די דאקומענט, יענע, איך דארף אזוי סאך זאכן טון, אז ס'איז כמעט נישט מעגליך פאר מיך צו טון א ריעל עסטעיט טרענזעקשן אן האבן ישוב הדעת ביי די לעצטע פוינט וואס איך האלט שוין ביי ענדיגן די זאך, איך בין שוין אזויפיל סטעפס אריבער, ס'איז א העווי דעסיזשן וואס איך האב געמאכט, אז איך גיי קויפן די און די פראפערטי, איך גיי פארקויפן די און די פראפערטי,

און זיי, און זיי, זיי, אויף ענגליש זאגט מען דעי פול די טריגער טו קוויקלי, זיי, זיי האבן א גאן, זיי דריקן דעם טריגער פון דעם גאן צו שנעל, פארן עס געהעריג דורכטראכטן, אין די סטאק מארקעט קענסט אפמאכן יעצט, בשעת איך זאג די ווארט יעצט, אז דו ווילסט קויפן א סטאק, און ווען איך בין שוין מסביר וואס יעצט מיינט האסטו שוין געקויפט א מיליאן שעירס. דורכן דרוקן קנעפלעך אויף די קאמפיוטער, און נאכדעם ארויסגיין, נאכדעם ווען ס'קומט, אוי ס'איז אראפגעגאנגען א פעני, אוי וויי, ווערט ער אזוי דערשראקן, יעצט דאס איז אויך א זאך אז די סטאק מארקעט האלטסטו אין איין זען קוואוטס, קענסט זען אויף דיין קאמפיוטער קוואוטס, קענסטו אייביג, האסט קיין קאמפיוטער קענסטו הערן אויף קול מבשר קוואוטס, קענסט זיצן אויף קול מבשר און הערן אגאנצן טאג און אגאנצע נאכט וואס טוט זיך אויף די מארקעט, און דו קענסט ווערן אזוי שנעל דערשראקן. סאו שטעל דיך פאר די ריזיגע בילדינג פון צוואַנציק מיליאן דאלער אויף, נו, ברוקלין עוועניו און לעבן די ברוקלין ברידזש, וואס וואלט ווען געווען אויך א טשארט,
אקעי? וואס יעדע מינוט.
יעדע מינוט קענסטו זען, יעדע סעקונדע קענסטו זען וויפיל ס'איז ווערד יעצט.

ניינצן מיליאן, ניין איך וויל יא פארקויפן! בקיצור, מען לאט דיך ארום שפרינגען מיט דיין אימפאלסיוונעס, מען לאט דיך זיין עקסייטעד, מען לאט דיך זיין דיפרעסט, אבער די בילדינג בלייבט דארט.
האסט געזאגט צוויי זאכן, קודם האסטו געזאגט אויך אז די ריעל עסטעיט מארקעט ארבעט נישט מיט אזעלכע טשארטס וואס אפדעיטן זיך יעדע תוך כדי דיבור, יעדע רגע קומט א מימרא,
און אויך אפילו ווען ס'כאפט מיך אן א אימפאלסיוו מוד איך מוז עס פארקויפן, קען איך עס למעשה בפועל נישט טוהן. תוך כדי דיבור, נעמט צייט און אה. סאו איך וואלט געזאגט אז די ריעל עסטעיט מארקעט, לאמיר זאגן, די זיין התנהגות, איז מער מעטשור און באזעצן ווי די סטאק מארקעט.
יא, און אין געוויסע וועגן, און פון די אנדערע זייט אויב איינער וויל דווקא איז דא געוויסע סטאקס וואס די סטאק איז א סטאק פון ריעל עסטעיט פארטפאליאוס וואס ס'אונט זייער אסאך ריעל עסטעיט, דו קענסט קויפן יענע סטאק אויך

פון איבערמאכן אלע קיטשענס פון אלע יוניטס און ארויפרוקן די רענט מיט דרייסיג פראצענט, ווייל דו האסט נישט קיין שום סעי דארט. ס'דא מענטשן וואס זיי הערן די שמועס און זיי דארפן קענען אנטאטשן די קיטשען, זיי דארפן קענען אנטאטשן די פעינט, זיי דארפן קענען ארומרוקן די פארקינג לאטס, בקיצור זיי דארפן זיין ביזי מיט עס, דארפן אנשרייען א טענענט, דארפן זאגן א גוט ווארט פאר א טענענט, ס'דא מענטשן וואס זיי דארפן דאס אנכאפן, אז אן דאס גייען זיי נישט האבן דארט.

אויב טרעפסט מיך אז דיין טאטע דיעלט שוין מיט ריעל עסטעיט פאר די לעצטע צוואַנציק יאר, ער האט א פארטפאליאו פון הונדערט מיליאן, און ער גייט דיך באגלייטן יעדע זאך, און דו גייסט אה, אפשר ביי דיר נישט. פארשטייסטו? אבער רעד דיך נישט איין פלעין ווייל ס'האט א נאמען ריעל עסטעיט, דו גייסט קויפן עפעס א כאטקע ערגעץ אין האצער פלאץ, איז וועגן דעם דו האסט ריעל עסטעיט, און יענער נעבעך האט נאר סטאקס. האט גארנישט קיין שום שייכות, דו האסט מסתם מער ריסק ווי יענעם.
אקעי, סאו לאמיר ווינטשן אז מענטשן זאלן מאכן געלט אן דארפן נעמען קיין ריסק, און טאמער נעמט איר יא א ריסק, זאל די דזשאב געלונגען. איז די נומבער צו לאזן שאלות פאר רבי חיים עקשטיין פאר די פראגראם איז ביי טעקסט אויף עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען אדער אויף אימעיל עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם א גרויסן שכח חיים.